איז באמת דריי חלקים, ערשטע חלק איז א נבואה פון א מלאך, רש"י זאגט אז די מלאך מיינט מען א נביא וואס איז געווען פנחס, קען זיין אז ס'איז געווען א מלאך כפשוטו, אין די גאנצע ספר איז דא אזעלכע מלאכים וואס מען דארף מעיין זיין וואס איז די פשט, על כל פנים וואס ער זאגט אזא מוסר פאר די אידן וואס זיי האבן נישט כובש געווען גאנץ ארץ ישראל, צווייטע חלק גייט צוריק איז באמת א חזרה די זעלבע פסוקים ממש אדער א ממש מעתיק פון פסוקים פון סוף ספר יהושע און פון דארט איז עס ממשיך און ס'געבט א דריטע חלק וואס מ'קען רופן א הקדמה כללית אדער אזוי ווי א איבערבליק באופן כללי אויף די גאנצע סדר פון סדר ספר שופטים איז די זאך וואס די אלע חלקים שטייען אויף איז בעצם די שאלה אונז זעהן אין ספר יהושע אז מ'האט געדארפט אייננעמען גאנץ ארץ ישראל אלע שבעה עמים אלע חלקים חלקים פון אלע שבטים און למעשה האט מען עס נישט געטוהן סיי עס איז געבליבן חלקים סיי די אידן האבן נישט זיך מתגבר געווען גענוג און כובש געווען אלעס און באמת אין די פרקים איז דא צוויי אדער דריי אנדערע פירושים אדער וועגן בליקן וויאזוי מ'קען קוקן אויף דעם. די ערשטע בליק איז דאס וואס עס שטייט אז די מלאך איז געקומען א מלאך איז געגאנגען מן הגלגל אל הבוכים גלגל איז די פלאץ ווי די מחנה פון די אידן איז געווען בזמן יהושע צו בוכים ס'שטייט סוף מעשה שטייט אז בוכים האט מען גערופן די פלאץ על שם וואס זיי האבן געוויינט ווען די מלאך האט זיי געזאגט מוסר און ער געזאגט די אייבערשטער זאגט כאילו כה אמר השם ויאמר מיינט צו זאגן ער זאגט אין נאמען פון די אייבערשטער איך אדער איך האב געזאגט אעלה אתכם ממצרים און לא אפר בריתי אתכם איך וועל מאכן א ברית אבער בתנאי כאילו ענק זאלן נישט מאכן קיין ברית צו די יושבי הארץ ענק זאלן חרוב מאכן זייערע מזבחות און זייערע עבודה זרה, און ענק האבן עס נישט געפאלגט, לא שמעתם בקולי מה זאת עשיתם, וואס האבן וואס האבן וואס האבן ענק געטון דא, ענק פאלגן מיך נישט, און מילא וועל איך נישט מגרש זיין די גוים מפניהם, עס וועט זיין לצדים, אזוי ווי ס'איז ענליך וואס עס שטייט פריער לשכים בעיני בצדיכם, עס גייען דיך שטערן די גוים, ואלהיהם יהיו למוקש, דאס הייסט דאס וואס די אידן האבן נישט כובש געווען גענוג די גוים, דאס איז גורם סיי א צרה בגשמיות אז די גוים גייען זיי רודפ'ן און סיי א צרה ברוחניות אז זיי גייען גיין נאך די עבודה זרה, און ס'איז זייער ניחא וויבאלד מ'גייט נאך עבודה זרה מילא רודף'ן ענק די גוים, און דאס איז בעצם א הקדמה אויף די גאנצע מעשה פון ספר שופטים וואס מ'לערנט אז די גוים האבן טאקע גערודף'ט די אידן און טאקע געדינט עבודה זרה, ווען מ'האט תשובה געטון האט די אייבערשטער געהאלפן און ביידע זאכן זענען געווארן גוט. און וואס שטייט אז די מלאך האט גערעדט און די אידן האבן געוויינט, און מ'האט גערופן די פלאץ בוכים ויזבחו שם לה' עד כאן די ערשטע מעשה, זייער א אינטערעסאנטע קורצע מעשה, שטייט נישט למעשה וואס איז געשען. יעצט הייבט זיך אן אזויווי א נייע פתיחה און מ'קען עס רופן ממש די צווייטע חלק פון די פרק איז ממש אזויווי א המשך פון ספר יהושע ס'איז זייער קלאר ס'איז זייער מסודר מ'קען זעהן וואס גייט פאר ס'שטייט ס'גייט צוריק צו די סוף ימי יהושע יהושע האט געשיקט די אידן איש לנחלתו און כל זמן יהושע די עולם איז געווען וואויל מ'האט געדינט די אייבערשטער און נישט נאר כל זמן יהושע נאר כל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחר יהושע ס'הייסט נאך איין דור כאילו ס'איז געווען נאך זקנים זקנים מיינט נישט נאר אלטע אידן נאר אויכעט חשובים מנהיגים וואס זיי האבן געקענט נאך יהושע זיי האבן געזעהן את כל מעשה השם זיך געזען די ניסים וואס יהושע בן נון האט געמאכט, און גייט מען צוריק וימת יהושע מען האט אים באגראבן דארט בתמנת חרס אין זיין פלאץ, און וימת יהושע וימת גם כל הדור ההוא, אלע זקנים זענען געשטארבן, קיינער געדענקט שוין נישט יהושע קיינער געדענקט נישט משה רבינו, כל שכן וואס מען געדענקט נישט, מען געדענקט נישט די מעשים וואס דער אייבערשטער האט געטון, ממילא טוהן רע בעיני השם, מ'דינט בעלים, בעלים זענען געווען געטער פון די גוים ארום און ארום, ויעזבו את השם המוציא אותם ממצרים זיי דינען אלהים אחרים, איז די אייבערשטער געווען ברוגז, זיי דינען בעל און עשתרות נאך א נאמען פון א גאט, און די אייבערשטער איז ברוגז, ער געבט זיי ביד שוסים, ס'הייסט ביד די גוים, וימכרם און אזוי ווייטער, און אלעמאל ויצר להם מאד, און ס'טוט וויי פאר די אידן ווייל גיין זיי האט זיי דער אייבערשטער געגעבן שופטים, ויקם השם שופטים ויושיעום מיד שוסיהם, ס'הייסט ס'שטייט נישט דא ממש זיי טוהן תשובה אבער מ'נעמט אן זיי טוען תשובה, און ס'פאלגט נישט, נאכדעם נאכדעם איז די שופט האבן זיי נישט געפאלגט, לא שמעו, גיין צוריק, סרו מהר מן הדרך, און א גאנצע צייט גייט עס אזוי, דער אייבערשטער געבט זיי שופטים און דער שופט מאכט זיי תשובה טוהן אדער בעט זיי צו תשובה טוהן, ער העלפט זיי און ער העלפט זיי פון די גוים און העלפט זיי פון די עבודה זרה, און במות השופט, דער שופט שטארבט און די אידן גייען צוריק והשחיתו מאבותם גיין אחרי אלהים אחרים, און אזוי גייט. חוזר חלילה, און דאס איז בעצם א מבוא כללי צו גאנץ ספר שופטים וואס איז מער ווייניגער די מעשה, און די אייבערשטער איז ברוגז און ער זאגט ענק זענטס עובר מיין ברית, ענק פאלגן מיך נישט, גייען ענק טאקע נישט מוריש זיין. דא גייען אונז צוריק, דא קומט אזויווי א דריטע חלק, א סיום, גייען אונז צוריק צו די ערשטע שאלה, פארוואס טאקע זענען געבליבן די אלע גוים דא אין ארץ ישראל, וואס גייט דא פאר, מ'האט דאך צוגעזאגט אז גייט כובש זיין אלע שבעה עמים, און די תירוץ איז, וויבאלד די אידן האבן נישט, סוף נאך ימי יהושע נאך די צוויי צוויי דורות נאך יהושע האבן זיי נישט געפאלגט געדינט עבודה זרה און ממילא האט דער אייבערשטער געזאגט ענק פאלגן נישט מיין ענקער זייט פון די ברית וועל איך נישט פאלגן מיין זייט פון די ברית וואס זייט יהושע איז געשטארבן און זיין דור איז געשטארבן איז שוין נישט געלונגען אזוי גוט די מלחמות און די פסוק לייגט צו נאך א טעם א צווייטע טעם כאילו פארוואס איז געבליבן גוים למען נסות בם את ישראל השומרים את דרך ה' ללכת בם כאשר שמרו אבותם אם לא כאילו דאס איז בכוונה כדי זאל נאך אלץ זיין א נסיון כדי מ'זאל די אייבערשטער זאל וויסן צו אויב עס וואלט אלע געוואלט אלע גוים פארטיליגט געווארן וואלט דאך שוין נישט געווען קיין נסיון וואלט שוין קיינער וואלט נישט געוואלט וויסן צו מ'דינט נאך די אייבערשטער אזוי איז דאך כסדר דא די נסיון דינט מען די אייבערשטער דינט מען נישט די אייבערשטער דאס איז נאך א טעם כאילו אדער תוספת טעם פארוואס ס'איז טאקע געבליבן גוים וואס זיי רודפ'ן די אידן א גאנצע צייט.